זאגן בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף ע"ה עמוד ב' ביי די משנה, אזוי ווי אונז האמיר דאך געלערנט אין די פאריגע משנה אז דעם קרבן פסח האט מען נישט געטארט בראטן אויף א אייזערנע שפיז, ווייל דעמאלט וואלט די שפיז געווארן אנגעהייצט דורך די פייער און די קרבן פסח וואלט געווארן געבראטן דורכן שפיז, אין די תורה שטייט דאך צלי אש אז ס'מוז זיין דווקא געבראטן פון פייער און נישט מחמת דבר אחר, און בהמשך צו דעם זאגט די משנה נאך א דין. אז ווען מען הענגט אריין דעם קרבן פסח מיטן שפיז אינעם אויוון, דארף מען מאכן זיכער אז די קרבן פסח זאל נישט אנרירן די ווענט פון די אויוון, געווענטליך אויוון איז געמאכט פון חרס, פון שארבן, טאר עס נישט אנרירן די ווענט, ווייל די ווענט איז דאך אנגעהייצט, און דער פלאץ וואס וועט אנרירן דעם וואנט וועט ווערן אפגעבראטן מחמת דבר אחר, נישט דורכן פייער. און דא זאגט די משנה, נגע בחרסו של תנור, אויב די פלייש האט יא אנגערירט דעם שארבן פון אינעווענדיג פונעם אויוון, יקלוף את מקומו. דארף מען אפשיילן פונעם פלייש יענעם פלאץ ווי ער האט צוגערירט דעם אויוון, ווייל יענע פלאץ הייסט צלי נישט דורך אש, און הגם די אויוון אליין איז יא אנגעהיצט דורך די פייער, אבער ביי קרבן פסח איז דא א גזירת הכתוב אז ס'מוז זיין דירעקט דורכן פייער און נישט מיט א זאך וואס איז הייס געווארן פונעם פייער, אונז האמיר אויבן געלערנט אז אפילו א מענטש האט אנגעהייצט א אויוון מיט פייער און נאכדעם האט ער ארויסגענומען די קוילן און יעצט איז שוין נישט דא קיין פייער און דארטן איז דא א היץ וואס איז א פועל יוצא פונעם פייער און די פסח בראט זיך אפ אונטער דעם איז עס פסול. ווייל די תורה האט געזאגט צוויי מאל צלי אש, ס'איז נישט גענוג אז די היץ קומט פון א פייער, נאר ס'מוז זיין טאקע דירעקט פונעם פייער און נישט דורך א זאך וואס האט מקבל געווען פונעם פייער. זאגט די משנה, נטף מרוטבו על החרס, אויב ס'האט אראפגעטראפט אינמיטן זיך בראטן דעם קרבן פסח האט אראפגעטראפט אזא נאסקייט, א פעטנס, פונעם קרבן פסח אויף די שארבן, וחזר אליו, און נאכדעם איז די. נאסקייט צוריקגערינען צום פלייש און ס'איז געווארן איינגעזאפט אין אים, איז יטול את מקומו, דארף מען ארויסנעמען פון די פלייש דער פלאץ וואו ס'איז געווארן איינגעזאפט דער רוטב, ווייל וויבאלד דער רוטב איז דאך ארויפגעפאלן אויף די הייסע חרס איז ער דאך געווארן אפגעקאכט נישט דורך צלי אש נאר דורך די חרס, און יעצט ווען ער איז צוריקגעגאנגען אינעם קרבן פסח און ס'האט אים בולע געווען, אסר'ט ער די גאנצע פלאץ ווי ער איז ארויף געפאלן און נישט אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין די רישא נאר כדי קליפה אז מען דארף נאר געבן א שייל אפ יענעם פלאץ נאר ער גייט דאך אריין טיפער ווייל ער איז דאך א רינעדיגע און א פעטע זאך וואס ווערט איינגעשלינגען אינעם טיפקייט פונעם פלייש ממילא מוז מען ארויס נעמען א דיקע שטיקל פלייש ווי די פוסקים זאגן שוין אזוי דיק ווי די ברייטקייט פון א פינגער ווייל ביז אזוי טיף קען ער אריינגיין, און פארשטייט זיך אז דער שטיקל פלייש און אזוי אויך די פריעריגע ווען מען שיילט אפ כדי קליפה האט א דין ווי פסול'ע קדשים וואס מען דארף פארברענען, מען טאר עס נישט פארברענען שבת אדער יום טוב אבער מען דארף עס פארברענען, וויאזוי איז אויב ס'איז נטף מרוטבו על הסולת, אויב פון די פעטנס פון די קרבן פסח האט אראפגערינען אויף מעל, און די גמרא וועט שוין אויסרעדן אז דא רעדט מען אז ס'איז געווען הייסע מעהל, לאמיר זאגן די מעהל האט זיך אויך געפונען אין די אויוון, וואס יעצט ווען ער רינט ארויף אויף די מעהל האט דאך די מעהל אים אפגעבראטן, ער איז געווארן אפגעבראטן פון די הייסקייט פון די מעהל איז ווייטער נישט קיין צלי אש, און דא רעדט מען שוין נישט אז ער איז צוריק געגאנגען צו די פלייש, ער האט זיך געווארן איינגעזאפט אין די סולת, איז דא איז יקמוץ את מקומו, טאמער וויל ער אויפעסן די מעהל מוז ער קודם ארויסנעמען אזוי ווי א קומץ ממש אויף יענע פלאץ ווי ס'האט אריינגעטראפט, ווייל די גאנצע מעהל דארטן ווי ער האט אריינגעטראפט אינעם קומץ, איז דאך אנגעזאפט מיט דעם רוטב וואס דער רוטב טאר מען דאך נישט אויפעסן ווייל ער איז דאך א קרבן פסח וואס איז נישט קיין צלי אש און ממילא אסר'ט ער שוין די מעהל אויף וואס ער געפינט זיך און מען דארף קומץ זיין די גאנצע שטיקל מעהל און מען דארף עס פארברענען און נאר די איבריגע מעג מען אויפעסן איז דער געדאנק פון יקמוץ את מקומו איז די זעלבע זאך ווי יטול את מקומו נאר פריער האט מען גערעדט פון א הארטע שטיקל פלייש דארט פאסט זיך צו זאגן די לשון יטול אז ער דארף ארויסנעמען ווי אונז האמער פריער געזאגט אין די דיקיקייט פון די ברייטקייט פון א פינגער און דאס דארף ער ארויסנעמען אזא קומץ ארויסשאבן דארטן אויף די מעל און וואס ער האט נאס געמאכט די חלק זאל ער ארויסנעמען. יעצט זאגט די משנה סכו בשמן תרומה אויב ער האט אנגעשמירט דעם קרבן פסח מיט אויל פון תרומה האבן מיר דאך געלערנט אויבן אויף דף מ' אין די משנה אז כאטשיג מען טאר נישט אפקאכן דעם קרבן פסח מיט אויל אדער וואסער, ווייל ס'טאר דאך נישט זיין מבושל, פון דעסטוועגן דאך מעג מען באשמירן פאר מ'בראט דעם קרבן פסח אדער נאכן בראטן מעג מען עס באשמירן מיט אויל, און ס'הייסט נאך נישט מבושל וועגן דעם. איז אויב ער האט עס אנגעשמירט מיט אויל פון תרומה וואס נאר א כהן מעג עסן, אם חבורת כהנים, יאכלו, אויב די גאנצע חבורה פון דעם פסח זענען כהנים, קענען זיי עס אויפעסן, ס'איז קיין שום פראבלעם נישט ווייל זיי מעגן דאך עסן תרומה. אבער אם של ישראל אויב די חבורה איז א ישראל און א זר טאר דאך נישט עסן קיין תרומה איז די דין אזוי אם חי הוא אויב די פלייש איז נאך רוי און יעצט האט מען ארויפגעשמירט דערויף אויל נאך פארן בראטן און מ'האט עס נאך נישט אפגעבראטן און מ'האט זיך געכאפט אז ס'איז תרומה'דיגע אויל ידיחנו איז גענוג אז ער שווענקט עס אפ מיט וואסער אזוי אז די גאנצע אויל זאל אוועק גיין ווייל סתם רויע פלייש איז נאך נישט בולע פון די אויל ס'ליגט נאר אויף די פלייש און אויף דעם קען מען עס אראפשווענקען מיט וואסער ואם צלי הוא אויב מען האט אים שוין אפגעבראטן און יעצט נאכן בראטן האט מען ארויפגעשמירט די אויל, יקלוף את החיצון, דארף ער אפשיילן די גאנצע בהמה פון אינדערויסן כדי קליפה, און די תוס' רעדט שוין אויס אז דאס איז נישט נאר ווען ער האט באשמירט די פלייש בשעת ווען ס'איז הייס, נאר אפילו אויב ס'איז קאלט, וויבאלד ס'איז שוין אפגעבראטן, קען מען עס נישט געבן נאר א שווענק אפ, ווייל ס'איז שוין מער בולע, אוודאי גייט עס נישט אריין אזוי טיף ווי אונז האבן אויבן געלערנט. ווי דער רוטב פעטנס וואָס דרינגט אַרײַן טיפֿער, מע דאַרף האָבן יטול את מקומו. די גמרא וועט שוין אויסרעדן, אַז ווען מע שמירט אָן אויל, שמירט מען דאָך אָן נאָר אַ ביסל אויף די בהמה, און דער ביסל גייט נישט אַרײַן טיפֿער ווי כּדי קליפֿה. און פֿאַרשטייט זיך, די כּדי קליפֿה, וואָס מע שינדט אָפּ, דאַרף מען פֿאַרברענען, אַזוי ווי פּסולע קדשים. און דאָ דאַרף מען אויסרעדן, אַז ער האָט עס אָנגעשמירט, נאָך דעם, וואָס ער האָט עס אָפּגעבראָטן. אָבער ווען ער האָט עס אָנגעשמירט רויערהייט, און אַזוי האָט זיך עס אָנגעבראָטן, דעמאָלט עסט זיך עס יאָ אַרײַן טיפֿער ווי כּדי קליפֿה. סכו בשמן של מעשר שני, אויב ער האט אבער אנגעשמירט די קרבן פסח מיט אויל פון מעשר שני, מעשר שני מעג דאך יעדער איינער עסן אפילו א זר אויכעט, אבי מען עסט עס אויך אין ירושלים, און דא רעדט מען דאך פון א קרבן פסח וואס מען עסט סיי ווי אין ירושלים, איז דאס איז נישט קיין פראבלעם דא, מען דארף גארנישט אפשיילן, דא קען מען אפילו זאגן ער האט עס אנגעשמירט נאך פארן בראטן, אבער לא יעשנו דמים על בני חבורה. ער טאר נישט רעכענען קיין געלט פאר די אויל פון די בני חבורה, אזוי ווייסט מען דאך אז אלע בני חבורה זענען שותפים אינעם קרבן פסח און יעדער איינער צאלט א געוויסע סכום געלט פאר זיין שותפות, איז יעצט ווען מען האט ארויפגעשמירט אויל פון מעשר שני די בעל הבית דערפון טאר נישט יעצט גיין צורעכענען פון יעדעם איינעם עקסטער געלט פאר די אויל, שאין פודין מעשר שני בירושלים, ווייל מיט דעם וואס די מענטש באצאלט געלט דערפאר לייזט ער דאך אויס די קדושה פון מעשר שני און ס'גייט אריבער אויף די געלט, און ס'איז דא א דין אז מ'טאר נישט אויסלייזן קיין מעשר שני אין די שטאט ירושלים, ס'איז אמת ס'שטייט אין די תורה אז מ'קען אויסלייזן מעשר שני אבער דאס איז דווקא ווי די תורה זאגט וכי ירבה ממך הדרך, ווען א מענטש וואוינט ווייט פון ירושלים און ער קען נישט מיטשלעפן אזויפיל פירות דאמאלטס מעג מען עס אויסלייזן אבער איינמאל מ'איז שוין אריינגעקומען אין ירושלים טאר מען נישט מן התורה דאס אויסלייזן און אויב ער וועט יעצט רעכענען געלט דערפאר וועט דאך עס ווערן אויסגעלייזט. רש"י האט דא א גירסא שאין מוכרין מעשר שני בירושלים, און דא ליגט נאך א גרעסערע חידוש, אז אפילו ער נעמט געלט פון מענטשן, נישט בתורת אויסלייזן, נאר בתורת מכירה, ער זאגט פאר יענעם קלאר איך פארקויף דיר עס, אבער די קדושה וועט נאך אלץ בלייבן אויף די פלייש, איך וויל נישט די קדושה זאל אראפגיין אויף די געלט, אפילו דאס טאר מען אויך נישט טון מיט מעשר שני אין ירושלים. און ווי תוס' רעדט שוין אויס אז אויב ס'גייט נאר מיט מכירה נישט באופן פון פדיה איז עס טאקע נישט מער ווי א איסור דרבנן, אדער ווייל די רבנן האבן גוזר געווען מכירה אטו פדיה, אדער פשוט אז ס'א בזיון אז מ'פארקויפט א הייליגע זאך, א בזיון המצוה, און דעריבער טאר מען נישט רעכענען קיין געלט דערפאר. און די גמרא גייט דא ברענגען א מחלוקת פון רב מיט שמואל, וואס אויף דעם וועט מען שפעטער פרעגן א קשיא פון אונזער משנה. איתמר ס'איז געזאגט געווארן חם לתוך חם, דברי הכל דא גיימיר אריבער אויף דף ע"ו עמוד א' אסור, אויב ס'איז ארויפגעפאלן א הייסע זאך אויף א אנדערע הייסע זאך און איינס דערפון איז א היתר און איינס איז א איסור, לאמיר זאגן א שטיקל נבילה פלייש איז ארויפגעפאלן אויף א שטיקל כשר פלייש און ביידע זענען הייס, די גדר פון הייס מיינט אויב ס'איז יד סולדת בו אז ווען א האנט וואלט עס אנגערירט וואלט ער ווען צוריקגעשפרינגען, צוריקגעצויגן דעם האנט ער זאל נישט ווערן אפגעבריט, אויב ס'איז שוין אזוי הייס האט עס א דין ווי חם און ביידע זענען הייס. סיי די היתר און סיי די איסור, האלט יעדער איינער אז ס'איז אסור, באלד וועט מען זען יעדער איינער מיינט סיי רב מיט שמואל וואס קריגן זיך אויף אנדערע אופן וועלן דא האלטן יעדער אז ס'איז אסור ווייל וויבאלד ביידע זענען הייס איז זיכער אז זענען מבליע איינער אינעם צווייטן און די היתר איז בולע פון די איסור און פארשטייט זיך מען רעדט דא ווען ס'איז נישט דא קיין זעכציג מאל אזויפיל פונעם היתר מער ווי די איסור ממילא געבט ער נאך אריין א טעם וויבאלד ביידע זענען הייס ווייס איך אז זיכער אריין געגעבן א טעם און דא איז נישט קיין שום נפקא מינה צו דער היתר איז פון אויבן אריינגעפאלן צום איסור אריין, אדער פארקערט, די איסור איז ארויף געפאלן אויף די היתר, כאטשיג באלד קען מען זען אז ס'איז יא דא א נפקא מינה ווער ס'קומט פון אויבן און ווער ס'איז אונטן, אבער דא וויבאלד ביידע זענען הייס, איז קלאר אז זענען בולע איינער פונעם צווייטן. און רש"י רעדט אויס אז די זעלבע זאך איז אויכעט אפילו ווען ביידע זענען היתר, למשל בשר מיט חלב, ס'איז אריינגעפאלן א הייסע שטיקל פלייש אין הייסע מילך, איז זיכער יעדער בולע יעצט איינער פונעם צווייטן, סיי די פלייש איז בולע פון די מילך און סיי די מילך פון די פלייש ווייל ביידע זענען הייס, נישט קיין חילוק ווער ס'איז אויבן און ווער ס'איז אונטן, צונן לתוך צונן, דברי הכל מותר. אויב סיי די איסור און סיי די היתר זענען ביידע קאלט און ס'איז אריינגעפאלן איינס אינעם צווייטן, וויבאלד זענען קאלט איז עס גארנישט בולע, איז נעמט מען ארויס דעם איסור און מ'מעג געהעריג אויפעסן די היתר, לאמיר געבן א דוגמא, ס'איז אריינגעפאלן א שטיקל כשר'ע פלייש אין א טרייפענע זופ, און ביידע זענען קאלט, קען מען ארויסנעמען די פלייש, פארשטייט זיך מען דארף עס געבן א שווענק אפ פונעם זופ, אבער ס'האט גארנישט בולע געווען און מען מעג אויפעסן די גאנצע שטיקל פלייש. זעלבע זאך פארקערט, ס'איז אריינגעפאלן א נבילה שטיקל פלייש אין א כשר'ע זופ אריין און ביידע זענען קאלט. איז עס נישט קיין חילוק ווער ס'קומט פון אויבן און ווער ס'איז אונטן, וויבאלד ס'איז קאלט איז עס נישט בולע און יעדער איינער האלט אז ס'איז כשר. וואס וועט אבער זיין חם לתוך צונן? איינער איז הייס און איינער איז קאלט, און די הייסע זאך פאלט אריין אויף די קאלטע זאך, אדער וצונן לתוך חם, פארקערט, ס'איז דא א קאלטע זאך וואס פאלט אראפ פון אויבן אריין אין א הייסע זאך, און איינער איז א היתר און איינער איז א איסור, רב אמר עילאה גבר, דער וואס ס'קומט אראפ פון אויבן דער שטארקט זיך איבער דעם אונטערשטן, וויבאלד ער קומט און ער אטאקירט, ער פאלט אן אויפן אונטערשטן, האט ער א שטערקערן כח, און ער באזיגט דעם אונטערשטן. קומט אויס אזוי, אויב דער אויבערשטער איז הייס, וועט ער באזיגן דעם אונטערשטן און ער וועט אים הייס מאכן און ער וועט בולע זיין, ס'איז נישט קיין חילוק וועלכעס איז די היתר און וועלכעס איז די איסור, די עיקר איז אז דער אויבערשטער איז הייס, באזיגט ער דעם אונטערשטן און איינער איז בולע פונעם צווייטן, און וויבאלד איינער איז דאך א איסור, קומט אויס אז די טעם פון די איסור גייט דאך אריין אינעם היתר, וועט ער אים אסר'ן, טאמער אבער דער אויבערשטער איז קאלט, טוט ער באַזיגן דעם אונטערשטן, דאָס מיינט, אַז ווען ער קומט אַראָפּ אונטן צו די הייסע זאַך, מאַכט ער גאָר קאַלט יענעם, און זיי קענען נישט בולע זיין איינער פונעם צווייטן, און דעריבער זענען זיי מותר. ס'איז נישט קיין נפקא-מינה צי די היתר איז אונטן און די איסור איז אויבן אָדער פאַרקערט, מען קוקט נאָר, צי דער אויבערשטער איז קאַלט אָדער הייס. איז ער הייס, איז ער מנצח מיט די הייסקייט און זענען זיך בולע איינער פונעם צווייטן און זענען אסור. איז דער אויבערשטער קאַלט, איז ער מנצח אַז ער קילט גאָר אָפּ דעם אונטערשטן און ס'קען זיך נישט איינשלינגען איינער פונעם צווייטן. פארשטייט זיך מ'רעדט דא אויב מ'האט גלייך געגעבן א נעם ארויס דעם איסור, נישט אז מ'האט אים געלאזט ליגן דארט א לענגערע צייט אין די הייסע זאך וואס געפינט זיך אונטן, און דעמאלטס וועל איך זאגן אז וויבאלד דער אויבערשטער איז קאלט האט ער מנצח געווען עס האט גארנישט בולע געווען און דער היתר ווערט נישט אסור, אזוי האט רב געלערנט ושמואל אמר תתאה גבר, שמואל האט געהאלטן פונקט א פארקערטע סברה אז דער וואס געפינט זיך אונטן וויבאלד ער שטייט טאקע אויף איין פלאץ און מ'קומט צו אים אריין איז ער שטערקער, לויט שמואל איז אלעס פונקט פארקערט, אויב דער אונטערשטער איז הייס, איז ער מנצח אז זיי זענען זיך בולע איינער פונעם צווייטן און ממילא איז די גאנצע זאך ווערט אסור, נישט קיין חילוק צו די איסור איז געווען אויבן צו אונטן, די עיקר איז אז דער זאך וואס איז אונטן איז הייס, און אז די אונטערשטע זאך איז קאלט, האט ער מנצח געווען ווייל ער איז שטערקער און ממילא די הייסע זאך וואס פאלט אריין ווערט גאר אפגעקילט פון אים, און זיי זענען נישט בולע געווען איינער פונעם צווייטן. צו קענען געדענקען א סימן ווער ס'איז עילאה גבר און ווער ס'האלט תתאה גבר, איז רב מיט שמואל איז דאך רייש קומט פאר שין, און אזוי אויך ווען מען דערמאנט אלעמאל די צוויי נעמען וועט מען אלעמאל קודם זאגן רב און נאכדעם שמואל, איז רב האלט עילאה גבר, עילאה מיינט דאך אויבן, דאס מיינט אז ער איז צום ערשט, און שמואל האלט תתאה גבר, שמואל איז אלעמאל אויף אונטן ער איז אלעמאל צום צווייט. יעצט ווי קומט דא אריין די גאנצע מחלוקת צו עילאה גבר צו תתאה גבר ווייל די גמרא וויל פרעגן א קשיא פון אונזער משנה תנן האבן מיר געלערנט אין די משנה נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו יטול את מקומו אויב ס'איז אראפגערינען פעטנס פונעם קרבן פסח אינמיטן זיך בראטן איז ארויפגערינען אויף א שערבעלע און נאכדעם איז עס צוריק אריינגערינען אינעם קרבן פסח יטול את מקומו מוז מען אראפנעמען די גאנצע שטיקל פלאץ ווי די רוטב איז דארטן אריינגעגאנגען די גאנצע דיקיקייט אזוי ברייט ווי א פינגער אונז האבן שוין אויבן מסביר געווען קא סלקא דעתך בחרס צוננת. די גמרא האט יעצט געלערנט אין די הוה אמינא אז דאס וואס שטייט אז ס'איז ארויפגעפאלן אויף א חרס רעדט מען נישט דווקא א חרס פונעם הייסן אויוון נאר אפילו אויף א קאלטע שערבעלע לאמיר זאגן ער האט געגעבן א האנג אריין אינעם אויוון בשעת ס'האט זיך געבראטן די פסח האט ער אריינגעלייגט אזא נייע שטיקל א קאלטע שטיקל שערבעלע און דעמאלטס איז ארויפגעטראפט דער פעטנס און נאכדעם פון די שערבעלע איז צוריק אריינגערינען אין פסח דא רעדט מען דאך פון א פאל וואס די קרבן פסח איז הייס און ווי אונז האמער שוין געזאגט אז וויבאלד עס שטייט סתם חרס און עס שטייט נישט על התנור האט די גמרא געלערנט אז מען רעדט אפילו פון א קאלטע שטיקל שארבן קומט אויס אז די אונטערשטע שערבעלע איז קאלט בשלמא לרב דאמר עילאה גבר אז אלעמאל איז דער אויבערשטער באזיגט משום הכי יטול את מקומו פארשטייט מען וואס די משנה זאגט אז מען דארף אראפ נעמען דער שטיקל פלייש ווייל דאזל רוטב די הייסע רוטב איז געגאנגען און מרתח ליה לחרס ער פאלט דאך ארויף אויף דעם אונטערשטן חרס וואס איז קאלט און ער מאכט אים יעצט הייס. איינמאל דער חרס ווערט הייס, והדר חרס מרתח ליה לרוטב, קומט אויס אז דער רוטב ווערט צוריק יעצט הייס פונעם חרס, איז דאך דאס א צלי שלא על ידי אש, ער איז הייס געווארן פון א שטיקל שערבעלע, וכי הדר רוטב אפסח, נאכדעם ווען דער רוטב גייט צוריק אריין אויפן פסח קא מטוי פסח מחמת חמימותא דחרס, קומט אויס אז ס'איז אריינגעגאנגען אינעם פלייש אזא מין רוטב וואס איז געווארן אפגעבראטן פון די הייסקייט פון די חרס, ורחמנא אמר דער אייבערשטער זאגט דאך צלי אש ולא צלי מחמת דבר אחר, קומט דאך אויס אז דער רוטב אליין איז פסול און וויבאלד ער איז אריינגעדרינגען אינעם פלייש פסל'ט ער יענעם שטיקל פלייש, אלא לשמואל דאמר תתאה גבר שמואל האלט דאך אז דער אונטערשטער באזיגט חרס כיוון דצונן הוא וויבאלד ער איז דאך א קאלטע שטיקל חרס, אקורי מיקר ליה לרוטב קומט אויס אז ווען די הייסע. די רוטב פאלט ארויף אויף אים טוט ער גאר אפקילן די רוטב, און נישט אז ער קאכט אפ דעם רוטב ווייל די רוטב קען אים אפילו נישט הייס מאכן, איז דאך אוודאי אז ער קען נישט אפקאכן דעם רוטב ווייל ער איז דאך א קאלטע שטיקל חרס, און יעצט ווען ער גייט צוריק אריין אין דעם קרבן פסח אמאי יטול את מקומו, פארוואס אסר'ט ער אים ווען ער גייט צוריק אריין אין קרבן פסח און די גאנצע קרבן פסח ווערט אפגעבראטן נאר פון פייער און דער רוטב אליין איז נישט געווארן אפגעבראטן פון א אנדערע זאך פארוואס זאל ער אים אסר'ן, האמער דאך א ראיה צו רב אז עילאה גבר, און א קשיא אויף שמואל וואס האלט אז תתאה גבר. ענטפערט די גמרא כדאמר רבי ירמי' אמר שמואל אזוי ווי דער אמורא רבי ירמי' האט שוין נאכגעזאגט טאקע פון שמואל אליין צו פארענטפערן א ענדליכע קשיא צו דעם וואס אונז וועט באלד זען דא אין די גמרא האט ער געענטפערט בסולת רותחת אז דער מעל וואס געפינט זיך אונטן איז געווען הייס באלד וועט מען זען וואס דאס מיינט הכא נמי בחרס רותח ווען די משנה האט געזאגט ער איז ארויפגעפאלן אויף די חרס מיינט נישט אז ס'איז געווען דארטן א קאלטע שטיקל חרס מען רעדט טאקע דא ער איז ארויפגעפאלן אויף א שערבעלע וואס איז הייס אדער אויף די אויוון אדער א שטיקל שערבעלע וואס איז געליגן אין די אויוון. און ער איז זייער הייס, און אויב אזוי איז א דבר פשוט אז וויבאלד ביידע זענען דאך הייס, איז דאך זיכער אז די רוטב ווערט אפגעבראטן דורך די הייסע חרס, דאס האט מען דאך פריער געלערנט אז טאמער ביידע זענען הייס איז זיכער אז עס איז בולע, קומט אויס אז לויט רב קען מען איינזעצן די משנה אפילו ביי א קאלטע חרס, ווייל ער האלט דאך עילאה גבר, און לויט שמואל מוז מען טאקע עס איינזעצן ביי א הייסע, דערנאך האבן מיר געלערנט ווייטער אין די משנה נטף מרוטבו על הסולת. ס'האט אראפגעטראפט פון די פעטנס אויף מעיל, יקמוץ את מקומו, אז ווען מ'וויל אויפעסן די מעיל מוז מען קודם אראפנעמען א קומץ דערפון דארטן ווי די רוטב איז ארויפגעפאלן, ווייל דאס טאר מען נישט אויפעסן, און די איבריגע מעיל קען מען אויפעסן, קא סלקא דעתך, די גמרא האט יעצט געלערנט אין די הוה אמינא אז בסולת צוננת, אז מ'רעדט אפילו פון קאלטע מעיל. בשלמא לרב דאמר עילאה גבר משום הכי יקמוץ את מקומו, דמרתח לה לסולת דהדר הודרניה, די הייסע רוטב וואס קומט פון אויבן, ער איז דאך שטערקער, ווען ער פאלט ארויף אויף די קאלטע סולת טוט ער עס הייס מאכן, ער באזיגט אים, סולת דהדר הודרניה מיינט די גאנצע סולת וואס ארום און ארום אים, אונטער דעם רוטב ווערט יעצט הייס. איינמאל ס'ווערט הייס והדרא סולת ומרתחא ליה לדידיה. זאג איך יעצט אז די הייסע מעל טוט צוריק הייס מאכן דעם רוטב, קומט אויס אז דקא מטוי רוטב מחמת חמימותא דסולת, אז די רוטב איז יעצט געווארן אפגעבראטן דורך די הייסקייט פון די סולת, ורחמנא אמר דער אייבערשטער זאגט דאך צלי אש ולא צלי מחמת דבר אחר, מען טאר נישט עסן א קרבן פסח וואס איז געווארן אפגעבראטן פון א אנדערע זאך, און דא איז ער דאך געווארן אפגעבראטן פון דעם סולת. קומט אויס אז דא ליגט אריינגעמישט רוטב וואס איז א איסור וואס אים טאר מען נישט עסן, ממילא אסר'ט ער דאך די ביסל מעל אויף וואס ער ליגט אויכעט, ממילא מוז מען מאכן א קמיצה עס ארויסנעמען און פארברענען, אזוי ווי פסול'ע קדשים, אלא לשמואל דאמר תתאה גבר, סולת כיון דצוננת היא, וויבאלד די מעל איז דאך קאלט, אקורי קא מיקר ליה, איז די הייסע רוטב וואס פאלט אריין אין אים ווערט גאר אפגעקילט ווייל די אונטערשטע באזיגט דאך, קומט אויס אז די רוטב קען אפילו נישט. הייס מאכן דעם מעהל, און כל שכן אז דער מעהל קען נישט צוריק הייס מאכן דעם רוטב, למה לי יקמוץ את מקומו, פארוואס דארף מען אראפ נעמען דעם פלאץ ווי דער רוטב איז אריינגעפאלן, פארוואס קען מען נישט אויפעסן די גאנצע מעהל, דא ליגט דאך בסך הכל אביסל רוטב, וואס דער רוטב איז בכלל נישט קיין פסול'ע רוטב ווייל ער איז נישט קיין צלי על ידי דבר אחר, אויב אזוי איז דאך ווייטער א ראיה צו רב אז עילאה גבר, און א קשיא אויף שמואל וואס זאגט תתאה גבר, און אויף דעם ארויף אמר רבי ירמי' אמר שמואל, שמואל אליין האט שוין געענטפערט א תירוץ אויף דעם בסולת רותחת. אז אין הכי נמי די משנה רעדט מען טאקע פון מעהל וואס איז אויך הייס, לאמיר זאגן אז די מעהל האט זיך אויך געפונען אין די אויוון, טאקע נאר אין אזא פאל וויבאלד ביידע זענען הייס, איז דאך יעדער איינער מודה אז די מעהל וועט אפקאכן דעם רוטב, און אויב אזוי ווערט ער גע'אסר'ט ווייל ער איז נישט קיין צלי על ידי אש. מ'קלערט דא צוצולייגן פארוואס טאקע האט שמואל נאר געענטפערט אויף די סולת, לכאורה האט מען דאך פריער געזעהן אז די זעלבע קשיא אויף אים איז אויך דא פון די פריעריגע פאל אין די משנה פון חרס. נאר קען זיין אז שמואל האט געהאלטן אז די גאנצע חרס איז בכלל נישט קיין קשיא אויף אים, ווייל דאס איז א דבר פשוט אז ווען די משנה זאגט אז ס'טראפט אראפ פונעם קרבן פסח בשעת'ן בראטן אויפן חרס מיינט דאך דאס די חרס פונעם אויוון, און די חרס פונעם אויוון איז דאך הייס, ממילא איז אפילו נישטא קיין הוה אמינא לויט שמואל אז מ'זאל רעדן פון א חרס צוננת אז מ'זאל דארפן ענטפערן אז ס'איז הייס ווייל ס'איז פשוט אז ס'איז הייס. מה שאין כן אין די צווייטע פאל ווען מ'רעדט שוין פון סולת, סולת איז דאך פשטות מעל איז דאך קאלטע מעל, האט די גמרא פארשטאנען אז מ'רעדט אפילו פון קאלטע מעל אויך און אויף דעם האט שמואל געמוזט ענטפערן אז מ'רעדט דווקא אויב די מעל געפינט זיך אויך יעצט אין די אויוון און אז ער איז הייס. נאר דער מקשן דא פון אונזער גמרא האט יא געפרעגט די קשיא אויף די רישא אויכעט ווייל ער האט יא געלערנט אז ווייל ס'שטייט סתם די ווארט חרס מיינט עס אפילו קאלט און אויף דעם זאגט די גמרא אז פונקט ווי שמואל האט שוין געענטפערט ביי סולת אז מ'רעדט דווקא פון הייסע איז לויט שמואל וועט מען טאקע מוזן זאגן דארט אויכעט אז מ'רעדט פון א הייסע חרס. איז ביז דערווייל האבן מיר שוין געפרעגט צוויי קשיות אויף שמואל און מיר האבן געענטפערט א תירוץ. תנן, יעצט גייט די גמרא פרעגן א דריטע קשיא, מיר האבן געלערנט ביי אונז אין די משנה סכו בשמן של תרומה, חבורת כהנים יאכלו, אם של ישראל ווענדט זיך, אם חי אויב מ'האט ארויף געשמירט די אויל אויף די פסח ווען ס'איז נאך רוי, און מ'האט עס נאכנישט אפגעבראטן ידיחנו, וויבאלד רויע פלייש איז נישט בולע קען מען עס געבן א שווענק אראפ. ואם צלי, טאמער ער האט ארויפגעשמירט די אויל נאכדעם וואס מען האט שוין אפגעבראטן די קרבן פסח, וואס א געבראטענע שטיקל פלייש איז שוין ווייעך און ס'איז יא מער בולע, איז יקלוף את החיצון, דארף מען אראפשיילן די אויסנווענדיגסטע חלק כדי קליפה פון די פלייש. אונז האבן שוין אויסגערעדט פון תוספות אז די הלכה איז אמת אפילו אויב די פלייש איז קאלט בשעת ווען מען האט ארויפגעשמירט די אויל, איז עס נאך אלץ בולע כדי קליפה. עס קען זיין אז מען רעדט דא אדער פון קאלטע פלייש אדער פון הייסע פלייש. איז די קשיא וואס מען גייט יעצט פרעגן אויף שמואל איז ווען ס'וועט יא זיין הייסע פלייש, בשלמא לרב דאמר עילאה גבר, אמטו להכי, וועגן דעם סגי ליה בקליפה פארשטיי איך פארוואס ס'איז גענוג אז מען זאל אים בלויז אפשיילן משום דעילאה צונן הוא, ווייל דער אויבערשטער איז דאך די אויל וואס קומט פון אויבן און דער פלייש איז דאך אונטן, און דער אויבערשטער איז זיך דאך אלעמאל מתגבר, איז דער פלייש קען נישט יעצט בולע זיין טיף אריין פון דעם אויל, ווייל די אויל איז דאך קאלט און ער באזיגט גייט ער נישט אריין טיף, און ממילא איז גענוג אז מען געבט אים בלויז א שייל אפ. אלא לשמואל דאמר תתאה גבר. כּיוון די חם היא, װיבאַלד די פֿלײש איז דאָך הײס און ער איז דאָך פֿון אונטן, מיבלע בלע, דאַרף ער דאָך אים בולע זײַן אַמאַי סגי ליה בקליפּה, פֿאַר װאָס איז גענוג מיט בלױז אָפּשײלן ניתסר לגמרי, און די גמרא מײנט נישט דאָ צו זאָגן אַז ער זאָל טאַקע װערן אין גאַנצן אָסור, די גמרא מײנט אַז מע זאָל דאַרפֿן נעמען כּדי נטילה, די גמרא רופֿט עס נאָר לגמרי װײַל װיבאַלד מע האָט דאָך אָנגעשמירט די אױל אַרום די גאַנצע בהמה און מע פֿון די גאַנצע בהמה דאַרף מען אַראָפּנעמען כּדי נטילה, גײט דאָך שױן אַװעק יעצט אַ גרױסער חלק פֿון די פֿלײש און מע קען עס שױן אָנרופֿן כּאילו װי ס'איז אין גאַנצן אָסור געװאָרן. על כל פנים די עיקר קשיא איז פארוואס איז גענוג כדי קליפה לכאורה וואלט מען געדארפט דא אויכעט נעמען כדי נטילה על כל פנים ווען די פלייש איז הייס די משנה מאכט דאך נישט קיין חילוק צו ווען ס'איז קאלט צו ווען ס'איז הייס אלעמאל ווען מ'שמירט אן די אויל נאכדעם וואס די פלייש איז שוין געבראטן איז גענוג אז מ'נעמט אראפ כדי קליפה איז לויט שמואל ווען די פלייש איז הייס פארוואס איז גענוג כדי קליפה איך זאג דאך תתאה גבר און אז ער איז זיך מתגבר דארף ער יא בולע זיין דעם אויל טיפער אריין ענטפערט די גמרא שאני סיכה דמשהו בעלמא הוא דעבידא וויבאלד מען שמירט דאך ארויף אויל, שמירט מען דאך נישט ארויף א דיקע שיכט, מען לייגט דאך ארויף ממש זייער א דינע שיכט נאר א משהו, איז אפילו ווען די אונטערשטע פלייש איז הייס, ציט ער אים נישט אריין אזוי טיף, נאר כדי קליפה, און דארף, מען דארף דא נאכאמאל באמערקן וואס מיר האבן שוין פריער אויסגערעדט תוס' זאגט עס, אז דאס איז אלעס ווען מען שמירט אן דעם פלייש שוין נאכדעם וואס ער איז געבראטן שמירט מען עס אן מיט אויל, דעמאלט זאג איך אז ער איז נישט בולע מער ווי כדי קליפה, אבער טאמער שמירט מען עס ארויף רויערהייט און מען בראט עס אפ איז אוודאי אז בשעת'ן בראטן ווערט אוודאי גייט אריין די אויל אסאך טיפער ווי כדי קליפה איז למעשה האבן מיר אונז געפרעגט דריי קשיות אויף שמואל פון די משנה און מ'האמיר געענטפערט תירוצים יעצט גייט גאר די גמרא ברענגען א ראיה פון א ברייתא און באלד וועט מען זען אז ס'איז דא גאר צוויי ברייתות וואס מ'זעט אפן אזוי ווי שמואל אז תתאה גבר און די גמרא וועט טאקע נישט זאגן תיובתא דרב, ווייל סוף כל סוף רב האט דאך א כח אזוי ווי א תנא אז ער קען קריגן אויף א ברייתא, ממילא קען מען נישט זאגן אז ער ווערט אפגעפרעגט, רש"י רעדט טאקע אויס אז הגם איז דאך דא די באקאנטע כלל אין בכורות מ"ט אז אלעמאל ווען רב מיט שמיל קריגן זיך איז הלכתא כרב באיסורי, נאר ביי ממונות פסק'נט מען ווי שמיל אבער ביי יעדע איסור דארף מען פסק'נען ווי רב, און דא האנדלט מען דאך אין א איסור וואלט מען דאך געדארפט פסק'נען ווי רב, אבער ווייל אונז טרעפט מען צוויי ברייתות אזוי ווי שמיל, וועט מען דא יא פסק'נען אזוי ווי שמיל אז תתאה גבר. לאמיר זען דעם ברייתא. חם לתוך חם, אסור. טאמער איז אריינגעפאלן איין מאכל אינעם צווייטן און איינס דערפון איז א איסור, וויבאלד ביידע זענען הייס, איז ניכר אז ס'איז אסור ווען ס'איז בולע איינער פונעם צווייטן. צו דער דין איז דאך רב אויכעט מודה באמת. וכן צונן שנתן לתוך חם, אסור. די זעלבע דין איז אפילו אויב דער אויבערשטער איז קאלט, וויבאלד ער איז אריינגעפאלן אין א הייסע זאך, און דער אונטערשטער איז הייס איז עס אויך אסור ווייל תתאה גבר אז ס'וועט אבער זיין חם לתוך צונן, אז דער אויבערשטער איז הייס און ער פאלט אריין אין א קאלטע זאך, און וויבאלד איך האלט דאך תתאה גבר קען ער דאך נישט בולע זיין ווייל דער אונטערשטער איז קאלט און ער באזיגט און ער מאכט קאלט דעם אויבערשטן הייסן, אדער וצונן לתוך צונן אוואדע אוואדע ביידע זענען קאלט, ביי די ביידע פעלער מדיח געבט ער נאר א שווענק אפ דעם היתר, למשל עס איז אריינגעפאלן א כשר'ע שטיקל פלייש אין א טרייפענע זופ געבט ער עס א שווענק אפ, ווייל סוף כל סוף איז ער דאך נאס געווארן און ער איז שמוציג געווארן פונעם איסור דארף מען אים נאר געבן א שווענק אפ. קודם זעהט מען שוין אז דעם ברייתא האלט קלאר אז תתאה גבר אזוי ווי שמיל, די גמרא פרעגט נאר א קשיא חם לתוך צונן מדיח, א הייסע זאך פאלט אריין אין א קאלטע זאך איז גענוג אז מען שווענקט עס אפ, אמת טאקע אז איך זאג תתאה גבר, אבער כיוון דחם הוא, סוף כל סוף אויב דער אויבערשטער איז הייס איז אדמיקר ליה, ביז דער אונטערשטער איז מצליח אפצוקילן דעם אויבערשטן אי אפשר דלא בלע פורתא, ס'איז דאך אוממעגליך אז עס זאל נישט עפעס בולע זיין. קליפה מיהא ניבעי זאל מען כאטשיג דארפן האבן אז מען זאל עס אפשיילן, דעם גאנצן היתר זאל מען דארפן אראפנעמען כדי קליפה, מילא ווען ס'איז צונן לתוך צונן איז עס בכלל נישט בולע, געבט מען עס א שווענק אפ, אבער ווען חם שלאגט זיך מיט צונן אפילו די צונן באזיגט ביז ער באזיגט אים, איז דאך דער הייסער א טראפקעלע מצליח אים הייס צו מאכן נאך פאר יענער ווערט צום סוף קאלט, און דער טראפקעלע איז כדי קליפה, כאטשיג אזויפיל זאל מען דארפן אראפנעמען, זאגט טאקע די גמרא אלא נאר אימא מען דארף טאקע זאגן, חם לתוך צונן קולף, צונן לתוך צונן מדיח, מען דארף צולייגן איין ווארט צו די ברייתא, נאך די ווערטער חם לתוך צונן דארף מען צולייגן די ווארט קולף, און לכאורה קלער איך אז מען דארף זאגן די זעלבע זאך לויט רב ווען עס וועט זיין פארקערט, רב האלט דאך עילאה גבר, איז אויב דער אויבערשטער וועט זיין קאלט, און די אונטערשטע וועט זיין הייס, וועל איך אויך זאגן כאטשיג דער אויבערשטער באזיגט. אבער ביז ער מאכט יענעם קאלט איז ער בולע כדי קליפה וועט מען כאטשיג דארפן אפשיילן יא. תניא אידך מיר האבן געלערנט אן אנדערע ברייתא אויך אזוי ווי שמואל בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח, א הייסע שטיקל פלייש וואס איז אריינגעפאלן אין הייסע מילך, דאס איז דאך חם לתוך חם, וכן צונן שנפל לחם, א קאלטע שטיקל פלייש וואס איז אריינגעפאלן אין הייסע מילך, ביידע פעלער אסור איז עס אסור, ווייל וויבאלד דער אונטערשטער איז הייס, אפילו אויב דער אויבערשטער איז קאלט איז דער אונטערשטער מנצח און זענען בולע איינער פונעם צווייטן און כל שכן ווען ביידע זענען הייס. חם לתוך צונן, טאמער איז אבער אריינגעפאלן א הייסע שטיקל פלייש אין קאלטע מילך, וואס וויבאלד דער אונטערשטער איז קאלט טוט ער באזיגן און ער מאכט גאר קאלט דעם פלייש, און אוודאי אוודאי וצונן לתוך צונן, אויב דאס קאלטע פלייש איז אריינגעפאלן אין קאלטע מילך ווען ביידע זענען קאלט, איז אין ביידע פעלער זענען זיי נישט בולע נאר מדיח, מען שווענקט עס אפ. איז דא זעט מען ווייטער אז תתאה גבר, און די גמרא פרעגט ווייטער די זעלבע קשיא ווי פריער חם לתוך צונן מדיח, ס'איז גענוג אז מ'שווענקט עס אפ, כיוון דחם הוא, סוף כל סוף וויבאלד דער אויבערשטער איז הייס, אפילו טאקע אז ער קען נישט באזיגן דעם אונטערשטן אבער אדמיקר ליה ביז דער אונטערשטער מאכט אים קאלט דעם אויבערשטן, אי אפשר דלא בלע פורתא, ס'איז דאך נישט מעגליך עס זאל נישט א טראפ בולע זיין פון דעם היץ. איז אויב אזוי קליפה מיהא ניבעי זאל מען כאטשיג דארפן דעם פלייש אפשיילן ווייל ער האט דאך זיכער בולע געווען פון די מילך כאטשיג כדי קליפה אלא אימא זאגט טאקע די גמרא מען דארף דא אויך זאגן די זעלבע ווי פריער חם לתוך צונן קולף צונן לתוך צונן מדיח מען דארף צולייגן די ווארט נאך חם לתוך צונן דארף מען צולייגן קולף תוס' ברענגט שוין פון דא איז משמע אז נאר די פלייש דארף מען אפשיילן, אבער די מילך ווערט אינגאנצן נישט אפעקטירט פונעם פלייש, עס איז אינגאנצן מותר, אזוי האלט דער רבינו תם. תוס' ברענגט נאך א דעה פונעם ריב"א, אז ביי די מילך איז אויך דא די זעלבע פראבלעם, אז כדי קליפה פון די מילך ווערט יא גע'אסר'ט פון די פלייש, ממילא מוז זיין זעכציג מאל אין די מילך כדי קליפה, אז אזוי זאל ער בטל ווערן אין די איבריגע מילך. ווייל מילך איז דאך א רינעדיגע זאך, און אפילו אויב איך זאג אז די אויבערשטע חלק כדי קליפה האט בולע געווען, מישט ער זיך דאך אויס אבער מיט די גאנצע מילך, און ער ווערט בטל. מה שאין כן ביי די פלייש זאג איך אז ס'איז נאר אריינגעגאנגען מילך אין טיפקייט ביז א כדי קליפה און יענץ מוז מען אראפשיילן. האבן מיר דא געטראפן צוויי ברייתות אזוי ווי שמואל וואס האלט תתאה גבר, און פאר דעם זאגט רש"י פסק'נט מען דא ווי שמואל כאטשיג הלכתא כרב באיסורי געווענטליך. אמר מר האבן מיר יעצט געלערנט דא אין די ברייתא צונן לתוך צונן מדיח, ס'פאלט אריין א קאלטע שטיקל פלייש אין קאלטע מילך, נעמט מען ארויס די פלייש און מ'שווענקט עס אפ. אמר רב הונא דער אמורא זאגט לא שנו אלא שלא מלחו, ווען איז געלערנט געווארן אז אויב ביידע זענען קאלט איז גענוג אז מען שווענקט אים אפ, דאס איז נאר אז אויב ער איז נישט געווען באזאלצן, און מען רעדט דא אז די איסור איז נישט געווען באזאלצן, און וויבאלד ער איז קאלט קען מען נישט בולע זיין איינער פון צווייטן, אבל מלחו אויב די איסור איז געווען באזאלצן, אסור וועט די היתר יא ווערן אסור. ס'מיינט נישט אז ס'וועט ווערן אינגאנצן אסור און מ'וועט באלד זען אז ס'מיינט כדי קליפה, דאמר שמואל ווייל דער אמורא שמואל האט דאך געזאגט מליח הרי כרותח דאס איז די כלל יעדע זאך וואס ער איז געזאלצן איז כאילו ווי ער איז הייס און מען באמערקט דאס שטייט נישט הרי כמבושל ווייל א זאך וואס קאכט זיך אפ גייט דאך אריין די איסור אין די גאנצע היתר נאר הרי כרותח מיינט ער האט א דין אזוי ווי הייס אז ער קען מבליע זיין כדי קליפה, איז לאמיר דא קלאר מאכן וואס שטייט אין די פוסקים, אז דער וואס די גמרא זאגט אז ווען עס איז באזאלצן האט ער א דין ווי הייס, רעדט מען דווקא פון די איסור, ווייל א געזאלצענע זאך האט א כח ארויסצושפייען פון זיך, אבער טאמער די היתר איז געזאלצן און די איסור נישט, איז נישט דא די הלכה, ווייל א געזאלצענע זאך איז נישט בולע, א געזאלצענע זאך איז נאר פולט. איז האמיר שוין דא איין תנאי, דער וואס די גמרא זאגט אז אויב ס'איז געזאלצן איז עס הייס, רעדט מען דא אז די איסור איז געזאלצן. צווייטע זאך וואס שטייט אין די פוסקים אז אסור מיינט אז ס'איז נאר אסור כדי קליפה, און א דריטע זאך שטייט אין די פוסקים אז דא איז שוין נישט קיין נפקא מינה צו דער געזאלצענע איסור איז אויבן אדער אונטן, דא גייען מיר נישט מיט די כלל פון עילאה גבר צו תתאה גבר, ווייל אלעמאל ווען די איסור איז געזאלצן, איז נישט קיין חילוק צו ער איז אונטן צו ער איז אויבן, אלעמאל קען ער מבליע זיין כדי קליפה, ער געבט ארויס פון זיך, איסור און ער קען אריין גיין אינעם היתר אזוי טיף ווי כדי קליפה. נאך א זאך האט שמואל געזאגט, וואס דאס איז נישט נוגע דא פאר אונז, אבער די צוויי זאכן האט ער געזאגט ברענגט עס די גמרא דא אויך צו אז כבוש הרי כמבושל, יעדע זאך וואס ער איז געווייקט, למשל מען האט איינגעווייקט א זאך אין עסיג, האט עס א דין כאילו ווי מען האט אים אפגעקאכט, ווייל ס'איז א שארפע זאך, וואס ווען ס'ווייקט זיך דארטן איז כאילו ווי ער ווערט אפגעקאכט און ס'קען בולע זיין אין די גאנצע מאכל, למשל מען וועט נעמען א שטיקל נבילה פלייש און מען וועט עס ווייקן אין עסיג, אדער אין אזא שארפע זאך אזוי ווי עסיג.

אבל נאכל מחמת מלחו אז מען קען אים געהעריג עסן, לא, דאס זאג איך נישט מליח הרי כרותח, איז רשי מסביר אז אינו נאכל מחמת מלחו מיינט נישט אז ס'איז אזוי שטארק געזאלצן אז קיינער וועט עס בשום אופן נישט קענען עסן, ס'מיינט צו זאגן אז ס'איז מער געזאלצן ווי נארמאל און ס'וועט שוין נישט זיין געשמאק צום עסן, ס'האט נישט קיין גוטן טעם, דאס איז שוין אויך גענוג אז ס'זאל הייסן מליח הרי כרותח, פארציילט די גמרא ההוא בר גוזלא ס'איז געווען אמאל א יונגע פייגעלע וואס מ'האט געשאכטן, מען וועט באלד זען אז ס'איז געווען נאך רוי, מען האט עס נאכנישט אפגעקאכט, דנפל לכדא דכמכא, ס'איז אריינגעפאלן אין א קריגעלע פון כותח, דאס איז אזא מין טונקעך וואס מען טונקט איין די ברויט, אונז האבן שוין געהאט דאס, האט אין זיך אזעלכע זאלץ, מיט אזעלכע שארפע זאכן, און אויך איז עס מילכיג ווייל ס'האט אזוי אפגערינענע וואסער פון די מילך, איז דאך דא אריינגעפאלן א שטיקל רויער פלייש אין מילך, און לכאורה איז דאך די מילך געזאלצן, וואס איך דארף דאך זאגן מליח הרי כרותח, פון דעסטוועגן דאך שרייה רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא. רב חיננא, דער זון פון רבא, נישט סתם רבא פון ש"ס, נאר רבא פון דער שטאט פשרוניא, זיין זון האט עס מתיר געווען, אמר רבא, האט דער אמורא רבא געזאגט, דאס איז סתם רבא פון ש"ס, מאן חכים למישרא מילתא כי הא, אי לאו רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא, דגברא רבה, ווער איז אזא חכם מתיר צו זיין דער זאך, ווען נישט דער גרויסער תלמיד חכם, רב חיננא, און ווייל ער איז א אדם גדול פארשטייט ער אז דא דארף מען יא מתיר זיין, אמר לך ווייל ער טענה'ט, דער רב חיננא פארשטייט אז כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, שאינו נאכל מחמת מלחו, האי אבער די כותח נאכל מחמת מלחו קען מען דאך יא עסן און נישט איבערגעזאלצן ממילא האט ער נישט קיין דין כרותח איז אזוי ווי צוויי קאלטע זאכן וואס מען דארף נאר געבן א שווענק אפ דעם פייגעלע און מען קען אים גלייך עסן איז דא האבן מיר טאקע א ראיה צו דעם מימרא וואס רבא האט געזאגט אז מליח הרי הוא כרותח איז נאר ווען ס'איז איבערגעזאלצן און דא זעט מען אז רב חיננא האט אויך אזוי געהאלטן און רבא האט עס טאקע באשטעטיגט. און די גמרא לייגט צו והני מילי, ווען איז געזאגט געווארן וואס האבן מיר יעצט געזאגט די היתר אז די פייגעלע קען מען געבן א וואש אפ און ס'ווערט בכלל נישט אסור, חי ווען ער איז רוי, ווייל א רויע שטיקל פלייש וואס איז קאלט איז גארנישט בולע, אבל צלי בעי קליפה, טאמער ער וואלט שוין געווען אפגעבראטן ווען ער פאלט אריין, דעמאלטס דארף מען אים יא אפשיילן כדי קליפה, ווייל איינמאל ער איז שוין אפגעבראטן איז ער ווייעכער און ער איז יא בולע כדי קליפה, און אפילו קאלטערהייט, אזוי ווי מ'האט שוין אויסגערעדט פון דרויסן אויבן אין די משנה, אז אויב מ'האט ארויפגעשמירט אויל, פון תרומה, נאכדעם וואס מ'האט שוין אפגעבראטן די קרבן פסח איז אפילו אויב ס'איז שוין קאלט איז ער בולע כדי קליפה. יעצט זאגט די גמרא ולא אמרן ווען איז געזאגט געווארן אז וויבאלד די פלייש איז שוין געווען אפגעבראטן אפגעקאכט דארף מען האבן כדי קליפה און דאס וועט זיין גענוג אלא דלית ביה פילי אויב די אפגעבראטענע פלייש האט נישט קיין שפאלטענעס ממילא גייט נישט אריין פון די מילך פון די כותח נאר כדי קליפה אבל אית ביה פילי טאמער די פלייש איז געשפאלטן עס האט לעכער אסור וועט די גאנצע פלייש ווערן אסור ווייל דעמאלטס דרינגט זיך אריין די מילך פונעם כותח אריין אינעם גאנצן פלייש. אבער אפילו ווען ס'האט נישט קיין לעכער, ואי מתובל בתבלי, אויב בשעת ווען מ'האט עס געקאכט אדער געבראטן האט מען ארויפגעלייגט דערויף תבלינים, וואס דאס מאכט עס מורא'דיג ווייעך, און ווען ס'פאלט אריין אין די כותח וועט עס אפילו ווען ס'איז נישט דא קיין שפאלטן דערין בולע זיין אינגאנצן אסור, ס'וועט ווערן אסור. קומט אויס אזוי, דאס וואס האבן מיר געלערנט דא אז ער האט עס מתיר געווען אזוי ווי ס'שטייט און גייט מ'זאל עס געבן נאר א שווענק אפ און מ'קען עס אויפעסן, רעדט זיך ווייל ס'איז געווען רוי און דעמאלטס איז נישט קיין נפקא מינה צו ס'האט שפאלטענעס, און צו מ'האט ארויפגעלייגט תבלינים, א רויע שטיקל פלייש א קאלטע איז נישט בולע טאמער ס'איז שוין יא געווען געקאכט אדער געבראטן, איז אויב ס'האט נישט קיין שפאלטענעס און ס'האט נישט געהאט קיין תבלינים בשעת'ן קאכן, דעמאלטס איז גענוג כדי קליפה, אבער טאמער האט עס איינע פון די צוויי זאכן אז ס'האט שפאלטענעס אדער ס'איז געווען מיט תבלינים, דעמאלטס ווערט שוין די גאנצע זאך אסור. אוי רייצא!